און ארויפשפרינגענדיג אויף א באנק האט ער אנגעהויבן היסטעריש שרייען איבער די גאנצע שול, הערט רבותי, אט ווי איר זעהט מיך א אידן, אט ווי מיר האבן היינט שבת אויף דער גאנצער וועלט, שווער איך אייך אז ווי נאר מען וועט אויסרופן א נייעם נאבאר גיי איך דינען אן זאטשאט, איך ווארף ווייב און קינדער און גיי אויף מלחמה, איך וויל געהארגעט ווערן, וועט דאס זיין על קידוש השם. דער היסטערישער געשריי האט אלעמען געבראכט אין א שטארקער אויפרעגונג, ווי א וואסער צוים וואלט דורכגעריסן. אין שול האט זיך אויפגעהויבן אן אומבאשרייבליכער געוואלד, אלע האבן געשריגן. די רוסן האבן זיך געווארפן אויף די טערקן מיט כלערליי זידלערייען און פארוואורפן, די טערקן האבן זיך פארטיידיגט און אויך געשריגן און געזידלט זיך. מענדל האט געפרובט רעדן, נאר מ'האט אים נישט געלאזט, עס איז שוין געווען נאכט.

און מיט א רחמנות בעטנדיגן קול איבערגעחזרט די ווערטער, שוין צייט דאווענען מעריב, שוין צייט! נאר קיינער האט אים נישט געהערט, מען האט אים אוועקגעטריבן, וועמען איז איצט געלעגן אין זינען מעריב? מיט אמאל האט זיך די טיר האסטיג געעפנט, און אין שול איז אריינגעפלויגן ווי א באמבע וועלוול דאס אינגל וועמען מענדל האט געשיקט זעהן אויב עס איז אין מארק אויפגעקלעבט א דעפעשע. א דעפעשע! א דעפעשע! האט ער אויסגעשריגן מיט א פארכאפטן אטעם. אין שול איז אין איין רגע שטיל געווארן. אלע האבן זיך א קער געטאן צום אנזאגער. הע, א שלאכט געדויערט דריי טעג, הע, הורקא האט וועלוול קוים ארויסגערעדט. רעד, גענומען פלעוונע! האט זיך ארויפגעווארפן אויף אים מיט אומגעדולד מיכאל. ניין, הע, פלעוונע נישט גענומען, גענומען הוביניאק און נאך עפעס א שטאט, רוסן צוויי טויזנט געהארגעטע, אזוי שטייט, צוויי טויזנט, און טערקן אפשר צען מאל מער, עס שטייט אן א צאל. דאס נייעס האט אויף אלעמען געמאכט אן ערשיטערנדן איינדרוק. מענדל א בלייכער, אן אויפגערעגטער מיט ברייט געעפנטע אויגן האט געשלינגען יעדעס ווארט וועלוול'ס, מיט אמאל האט ער זיך אויסגעגלייכט האט א ווארף געטון אויפן עולם א בליק פון פון ליידנשאפטליכן צארן און היסטעריש אויסגעשריגן רוצחים! אויף אייער אויף אייער קאפ זאל פאלן דאס אומשולדיגע בלוט! און איז געשווינד ארויסגעלאפן פון שול. עטליכע מינוט האט אין שול געהערשט א געדריקטע שטילקייט, ווי פילנדיג אויף זיך א שווערע שולד, זענען די רוסן און די טערקן מיט אראפגעלאזטע קעפ זיך פונאנדערגעגאנגען אין אלע זייטן, עימיצער

די דריי-טאָגיקע שלאַכט, וועגן וועלכער וועלוול האָט זיך דערוווּסט פֿון דער פֿונאַנדערגעקלעפּטער דעפּעשע אויף די ווענט, האָט זיך פֿאַרענדיקט דערמיט, וואָס די רוסן האָבן פֿאַרנומען גאָרנע דובניאַק און טעליש, און דערמיט איז פּלעוונע געוואָרן אין גאַנצן בלאָקירט און אָפּגעשניטן פֿון דער איבעריקער טערקישער אַרמעי. איצט האָט שוין קיינער, אַחוץ די ייִדישע טערקן, נישט געצווייפֿלט, אַז אָסמאַן-פּאַשאַ וועט זיך מוזן אונטערגעבן. די צייטונגען האבן פארזיכערט אז אין פלעבנע זענען נישטא קיין שום לעבנסמיטלען און די באלאגערטע ארמעי וועט מוזן קאפיטולירן. מיט גרויס אנשטרענגונג האבן אלע געווארט אויף דעם פאלן פון פלעבנע, פון וואס עס איז געווען אפהענגיק די פראגע וועגן שלום אדער לכל הפחות וועגן א וואפן-שטילשטאנד. נאר די געשעענישן זענען נישט געגאנגען אזוי שנעל. עס זענען פארביי טעג, וואכן, דער גאנצער חודש אקטאבער, און פלעוונע האט זיך אלץ געהאלטן, און אסמאן פאשא האט אפגעשטויסן די מעכטיגסטע שטורמען פון דער רוסישער ארמעי. די אנגעשטרענגטע ערווארטונג איז ביסלעכווייז אריבער אין א ספק, עס האבן זיך אנגעהויבן הערן פעסימיסטישע שטימען, פלעוונע איז ביי אלעמען אויסגעוואקסן אין אן אומבאזיגבארע פעסטונג, און אסמאן פאשא האט באקומען די רעפוטאציע פון א געניאלן מלחמה אנפירער. נאך זיין ערשטן וויזיט פלעגט מענדל אנאנדערשמאל אריינקומען צו מיר, נאר זיינע וויזיטן זענען געווען זאכליכע און קורצע. באמערקנדיג אז איך בין נישט קיין אנהענגער פון די טערקן און בכלל נישט קיין פארקאכטער פאליטיקער, האט ער זיך מיט מיר נישט אריינגעלאזט אין קיין וויכוחים. ער פלעגט אריינגיין נאר פרעגן וואס איז דא וויכטיגס אין בלאט, אדער בעטן איך זאל אים ערקלערן א וועלכן עס איז פאליטישן ענין. אין עטליכע טעג ארום נאכדעם ווי די רוסן האבן גענומען די פעסטונג קארס אין זעקסטן נאוועמבער, איז צו מיר געקומען מענדל, א זאג געטון א טרוקענעם גוטן אוונט, און צוגעגאנגען צום טיש ביי וועלכן איך בין געזעסן, און ווארפנדיג אויף מיר א קאלטן כמעט פיינטליכן בליק האט ער ארויסגערעדט מיט אן אנגעצויגענער העפליכקייט, מען האט מיר געזאגט אז איר האט אין שטאט א גרויסע באקאנטשאפט צווישן פריצים, אפשר קענט איר ביי וועמען פון זיי באקומען א טערקיש בלאט. א טערקישע צייטונג? האב איך זיך פארוואונדערט, וואס רעדט איר? צו וואס דארפט איר עס? איך דארף. נעמט אראפ דעם פאלטן און זעצט אייך. אַ דאַנק, איך האָב קײן צײַט נישט, האָט ער געענטפֿערט קאַלט און מיט אַן אײַנגעהאַלטענער אומגעדולד צוגעגעבן, און װאָס װעגן אַ טערקיש בלאַט? איך װײס נישט װאָס צו ענטפֿערן אײַך, האָב איך געזאָגט, װי קומט אַהער אַ טערקישע צײַטונג? בײַ װעמען קאָן זי זיך דאָ געפֿינען? װי הײסט, האָט ער זיך פֿאַרװוּנדערט, שױן-זשע זענען צװישן די היגע פּריצים נישטאָ אַזעלכע, װאָס זאָלן אינטערעסירן, װי דער סדר איז מיט פּאָליטיק? און אז ס'איז דא אזעלכע, אויף וואס דארפן זיי א טערקישע צייטונג, האב איך אים אלץ נישט פארשטאנען. נו, כאטש פון דעסטוועגן, כדי אויסצוהערן דעם אנדערן צד, האט ער אויסגעשריגן שוין אויפגערעגט. ווי פארשטייט איר נישט, האב איך זיך אפגערופן, אז באקומט דא א צייטונג פון טערקיי איז א אוממעגליכע זאך, נאר מען וואלט זי שוין לאמיר זאגן באקומען, ווער וואלט זי דא קענען ליינען? ווער קען טערקיש? ווי הייסט ווער קען טערקיש? האט ער זיך ווידער פארוואונדערט, איך האב גערעכנט אז פריצים קענען אלע טערקיש, איך בין געווען בטוח אז איר קענט אויך טערקיש, מען האט מיר געזאגט אז איר קענט אי דייטש אי פראנצויז, האב איך גערעכנט אז טערקיש קענט איר געוויס. ניין, האָט ער מיט אַ מאָל אױסגעשריגן ענערגיש, זאָגט װאָס איר װילט, נאָר אָן טערקיש בלאַט װעט מען דעם אמת נישט װיסן. װעלכן אמת? װעגן װאָס? װעגן קאַרס. גענומען קאַרס! אַזױ פּשוט? װאָלט דאָס דער רוס נעמען קאַרס? מסתּמא איז דאָ געװען אַ בגידה, עמיצער פֿון דער זײַט האָט נאָך אונטערגעהאָלפֿן די ענגלענדער, אָבער איך פֿאַרשטײ נישט, װי אַזױ האט דאס דערלאזט אסמאן פאשא. גאט איז מיט אייך ר' מענדל, האב איך זיך אפגערופן, וואס רעדט איר? וואו איז קארס און וואו איז פלעוונע? אויף ביידע עקן טערקיי. און אחוץ דעם, וואס האט דא געקענט העלפן אסמאן פאשא, וועלכער איז באלאגערט און זיצט פארשפארט אין פלעוונע?

מיין פראגע האט מענדלען נישט פארוואונדערט, ער האט נישט באלד געענטפערט, ער האט זיך צוגעזעצט און רואיג ארויסגערעדט: דעם אמת זאגנדיג, זע איך נישט ארויס פארוואס איך זאל זיין דעם רוס א גרויסער גוטער פריינט, די טובות וואס איך האב פון אים געהאט קען איך מנדב זיין אויף צען קלויסטערס,

מיט וועמען לעב איך צוזאמען? מיט פאניען? ווי לעב איך מיט אים צוזאמען? הויבט זיך גארנישט אהן. און גלאט, מיט וועמען קען איך האבן א צוזאמענבונד, א התקרבות? מיטן פויער ביי וועמען דאס לעבן הויבט זיך אהן אין חזר'שטאל און ענדיגט זיך אין שענק? אדער מיטן פריץ וועלכער טראכט נאר וועגן א גוטן ווארעמס, א פיינעם בגד, און האט קיין פאראיבל נישט א שיינע נקבה? וואס פאר א מחותן בין איך מיט זיי? און צוריקגערעדט האט ער צוגעגעבן מיט א שמייכל, פארשטיי איך זייער גוט אז איך קען ביי זיי אויך קיין גרויסער חשוב נישט זיין, וואס בין איך באמת פאר א מענטש אז קיין חזר עס איך נישט, אז רופן רופט מען מיך מענדל נישט איוואן, און איך טראג נאכדערצו פאות און א לאנגע קאפאטע. עס פארשטייט זיך אז איך ווייז אויס ביי זיי אין די אויגן ווי א פרא אדם אדער אפילו גאר ווי א בהמה. ער האָט ביטער געשמייכלט און אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט. דעם אַכט און צוואַנציקסטן נאָוועמבער איז ענדלעך געפאַלן פּלעוונע. דערביי האָט זיך אָסמאַן פּאַשע מיט זיין גאַנצן חיל פון פערציק טויזנט מאַן איבערגעגעבן אין געפאַנגענשאַפט. איך האָב זיך דערוואוסט וועגן דעם אינדערפרי פון די פונאַנדערגעקלעפּטע טעלעגראַמען. איך בין שנעל אַוועק אַהיים. מיר האָט זיך געוואָלט זען וואס פאר אן איינדרוק דאס געשעעניש האט געמאכט אויף מענדל'ען איך ווייס נישט פארוואס, נאר איך בין געווען זיכער אז אים איז דאס נייעס שוין באוואוסט. איך האב א טעות געהאט, מענדל האט נאך נישט געוואוסט. איך האב אים געטראפן אין רעכטן ברען פון לערנען מיט די תלמידים, ער און צוויי פון זיינע זעקס תלמידים, שטארק שאקלענדיג זיך און מאכנדיג מיט די הענט,

האבן זיי אונטערגעכאפט מענדל'ס ווערטער און זיי אויסגעשריגן מיט א ליידנשאפטליכער פארצווייפלונג. איך בין שוין פריער עטליכע מאהל געווען אין חדר ביי מענדל'ן און ער האט זיך נישט פארוואונדערט אויף מיין וויזיט, ער האט מיטאמאל איבערגעריסן זיין געשריי און האט טיף אפגעאטעמט, אפגעווישט מיטן ארבל פון העמד דעם שווייס פון פנים, ער איז געווען געווענליך אן א ראק, און מיט א שוואכן קול א פרעג געטוען, אפשר דא עפעס נייעס? איך האב נישט געהאט קיין מוט צו איבערראשן דעם אויסגעמאטערטן מענטשן מיט א נאכריכט וועלכע האט געזאלט מאכן אויף אים א געוואלדיגן איינדרוק, איך האב נאר אומבאשטימט א שאקל געטון מיטן קאפ. מענדל האט זיך באנוגנט מיטן ענטפער, האט ווידער טיף אפגעאטעמט, ברייטער פונאנדערנעמענדיג דאס מויל און ארויסגערעדט מיט פארביטערונג. אן כוחות בין איך בין איך מיט זיי געבליבן, וויל נישט פארשטיין און אן עק, כאטש לייג זיך און שטארב. ער האט זיך האסטיג צוריק א קער געטון צו די תלמידים און פונאנדער שאקלענדיג זיך, אויסגעשריגן מיטן גמרא ניגון, נו, נאכאמאהל תנו רבנן, עס זענען עס זענען נישט פארביי קיין צען מינוט נאך מיין קומען ווי אין חדר איז אריין מיכאל

נאָר איך האָב גלײַך פֿאַרשטאַנען, צו װאָס יענער איז געקומען. מיר האָט זיך אַפֿילו אױסגעװיזן, אַז ער האָט מיר אַ װוּנק געטאָן מיט די אױגן איך זאָל שװײַגן. ער איז אַרײַן שטיל און לאַנגזאַם, מיט אַ װאָכעדיקן טרוקענעם אױסדרוק אױפֿן פּנים. אָפּמורמלדיק דעם גוט-מאָרגן, האָט ער זיך צוגעזעצט אױף אַ בענקל, נאָר באַלד אױפֿגעהױבן זיך, צוגעגאַנגען צום טיש און אַרײַנגעקוקט אין אַן אָפֿענער גמרא. אה! אָט וווּ איר האַלט! האָט ער אויסגערופן מיט אַ טאָן פון מיטגעפיל, אַ באַקאַנט ערטל, אַ גוטער זומפּ, זאָל אים קיין ייִד נישט קענען. פאַראַיאָרן בין איך מיט מיינע חמורים אַ וואָך צייט אָפּגעשטאַנען אויף דעם ענין, ביז איך בין פון אים אַרויסגעקראָכן. דער ענין איז גאָרנישט אַזוי שווער, האָט זיך אָפּגערופן מענדל, וואָלטן זיי וועלן אַ ביסל אַריינלייגן, וואלטן זיי פארשטאנען און גארנישט מען וויל נישט, אן כוחות בין איך געבליבן מיט די פערדערישע מוחות, נו דו ביסט דאך אביסל מגזם, דער ענין איז א שווערער, איך האב געזעהן ווי עלטערע אידן, נישט קיין עם-הארצים, האבן איבער אים געשוויצט, דאס איז א מין פלעוונע, שווער אים צו נעמען, האט געענדיגט מיכאל מיט א גוטמוטיגן געלעכטער, מענדל האט אויך א שמייכל געטוען,

פון וואנען ווייסט איר? אין בלאט? ניין, עס איז דא א דעפעשע. וואו? אין מארק? און מענדל האט זיך האסטיג אויפגעהויבן פון ארט, גרייט צו לויפן אין מארק ליינען די דעפעשע. שאַ! פלי נישט! האט אים אפגעשטעלט מיכאל. איך האב דיר אהערגעבראכט די בשירה טובה, נישט געזשאלעוועט קיין צוויי קאפיקעס, נאר דיך מהנה צו זיין.

האָט זיך צוגעזעצט בײַם פֿענצטער, אַרײַנגעטאָן זיך אין דעם כּתבֿ-יד, װי ער װאָלט אין גאַנצן פֿאַרגעסן אָן מענדלען און אָן פּלעװנע. מענדל האָט אַ זאָג געטאָן די תּלמידים, איר קוקט דערװײַל פֿאַר זיך דורך דעם ענין און זעט אים צו פֿאַרשטײן. די תלמידים וואס האבן זיך שטארק דערפרייט מיטן מיין און איבערהויפט מיכאל'ס קומען, ווייל אונזער וויזיט האט געדארפט איבעררייסן כאטש אויף א וויילע דאס לערנען, האבן זיך שטארק פאראינטערעסירט מיטן נייעס וואס מיכאל האט געבראכט. מאכנדיג זיך אז זיי קוקן אין די גמרות, האבן זיי אנגעשטרענגט זיך צוגעהערט צו יעדן ווארט פון אונזער געשפרעך,

און איינגעגעסן זיך מיט דעם בליק אין דער דעפעשע. רוסיש האט ער געלעזן מיט גרויס מי און לאנגזאם. איצט האט ער זיך נאך אפגעשטעלט אויף יעדער פראזע, ווי ער וואלט וועלן נישט בלויז פארשטיין איר אינהאלט, נאר אריינדרינגען אין איר טיפסטער באדייטונג. עטליכע מאל האט ער געמאכט א באוועגונג, ווי ער וואלט וועלן עטוואס זאגן, נאר ער האט זיך אפגעהאלטן און צוריק אומגעקערט זיך צום בלעטל. געענדיגט ליינען האָט ער זיך פֿאַרטראַכט און געבליבן זיצן מיט אַן אַראָפּגעלאָזטן קאָפּ און פֿאַרקנייטשטן שטערן, ווי ער וואָלט זיך באַמיִען עטוואָס צו דערמאָנען. מיט יעדער רגע איז זײַן פּנים געוואָרן רואיקער. נאָר אָט האָט מענדל מיט אַ מאָל אויפֿגעהויבן דעם קאָפּ און מיט ברייט פֿונאַנדערגעעפֿנטע, פֿאַרוווּנדערטע אויגן אַ בליק געטאָן אויף מיכאלן. אויף מיר, אויף דער טעלעגראַמע, און האָט שטאַרק אַ ציטער געטאָן, ווי איימיצער וואָלט אים אומגעריכט אויפֿגעוועקט פֿון שלאָף. נאָר אַ נײַער אויסדרוק האָט זיך באַוויזן בײַ אים אין די אויגן, אַן ערנסטער, שטרענגער, כּמעט אַן אַסקעטישער. עס האָט אויסגעוויזן, אַז אין די עטלעכע מינוטן האט דער מענטש איבערגעלעבט א גאנצע איבערקערעניש, האט אראפגעווארפן פון זיך א קאשמאר, האט געפונען א תירץ אויף א הארבער קשיא. אן ערך א האלבע שעה איז מיכאל געזעסן פארטיפט אין קבלה כתב יד, אויסרעכענעדיג אז פאר דער צייט האט מענדל שוין געהאט די מעגליכקייט דורכצולעזן די טעלעגראמע און גוט באטראכטן איר אינהאלט. האָט ער לאַנגזאַם פֿאַרמאַכט און אַװעקגעלײגט אױפֿן אָרט דעם כּתבֿ־יד, גענומען אַ בענקל, אַװעקגעשטעלט אים אַנטקעגן מענדלען, אַװעקגעזעצט זיך און, פֿיקסירנדיק זײַן געגנער מיט אַן אָנגעשטרענגטן בליק, האָט ער קאַלט, רואיק, אָבער מיט אַן אַכזריותדיקער האַרטקײט אַרױסגערעדט, נו, און איצט זאָג מיר, מענדל, װאָס טראַכסטו װעגן דעם? מענדל האָט נישט גלײַך געענטפֿערט. ער האָט אַ קוק געטאָן אױף מיכאלן מיט דעם זעלבן קאַלטן און רואיקן בליק און האָט אין דעם זעלבן טאָן, װאָס מיכאל, אָפּגעענטפֿערט, און דו, מיכאל, װאָס טראַכסטו װעגן דעם? מיכאל האָט נישט געװאַרט,

מיכאל'ס געשריי האט קיין שום איינדרוק נישט געמאכט אויף מענדל'ען. שריי נישט און פילדער נישט, האט ער זיך אפגערופן געלאסן, מען קען מיינען אז נישט סקאבעלעוו נאר דו אליין מיט דיין חכמה און גבורה האב האסט גענומען פלעוונע. וואס ווילסטו זאל איך דיר זאגן? ווילסט איך זאל מודה זיין אז דו ביסט געווען אינגאנצן גערעכט און איך האב א טעות געהאט? יא. יא, דאס וויל איך, האט געענטפערט הארט מיכאל. נו, וועל איך דיר זאגן בפירוש אז איך בין עס נישט מודה, האט ענטשידן ארויסגעזאגט מענדל. איז וואס זאג איך? זאג איך דאך אז דו ביסט א משוגענער! האט ווידער אויסגעשריגן מיכאל, אז דו וועסט מיך אויסהערן מיט קאפ וועסטו אליין מודה זיין אז איך בין נישט קיין משוגענער, דערמאן זיך נאר וואס האב איך גע'טענה'ט די גאנצע צייט? דו האסט גע'טענה'ט, ווארט איך וועל אליין ארויסזאגן מיינע טענות האט אים אפגעשטעלט מענדל, איך האב קודם כל גע'טענה'ט אז די מלחמה

מיר זעען אז אפטער פאר אלץ איז דער שלאפער גובר דעם שטארקערן. די מיק א קליין פליגעלע האט מנצח געווען דעם גיבור טיטוס'ן. דלילה האט מנצח געווען שמשון הגיבור. דוד און גלית הפלישתי האט מיט א מאהל אונטערגעזאגט איינער פון די תלמידים און האט זיך שטארק פארשעמט און באהאלטן דאס פנים. די איבעריגע קינדער האבן זיך צולאכט. קינדער, מישט זיך נישט, נישט אין אײַער זאַך, טוט װאָס איך האָב געהײסן! האָט זײ רואיק און נישט שטרענג אַ זאָג געטאָן מענדל און האָט זיך װידער געװענדעט צו מיכאלן. די אײנציקע זאַך װאָס איך האָב אַ טעות געהאַט איז דאָס װאָס איך האָב געהאַלטן אַז דער טערק מוז בלי שום ספֿק מנצח זײַן. דאָס זעסטו בין איך מודה. אַהאַ! ביסט פֿאָרט מודה? װאַרט, װאַרט אָקאָרשט. אין דעם פרט האסטו געהאט דעם זעלבן טעות וואס איך, האט צוגעגעבן מענדל. איך? האט זיך פארוואונדערט מיכאל. אין וואס האב איך א טעות געהאט? מיין טענה איז באשטאנען נישט אין דעם וואס איך האב פארזיכערט אז דער טערק וועט גובר זיין, נאר דערין וואס איך האב זיך סומך געווען אויף די ידיעות פון בלאט און פון די דעפעשן. און דערום האסטו געהאט דעם זעלבן טעות וואס איך. מיר זענען ביידע אנגעלאפן ווי פארסאמטע און געזוכט נייעס ידיעות, אבער פון די אלע בלעטער און דעפעשן האבן מיר זיך געקאנט ערוויסן נאר דאס וואס איז געווען, און נישט דאס וואס עס וועט זיין, דעם תוך פון די געשעענישן, זייער מקור און זייער טיפער באדייטונג האבן מיר אין די בלעטער נישט געקאנט געפינען, בשום אופן נישט,

מיכאל האט אלץ אויפמערקזאמער זיך צוגעהערט צו מענדל'ס רייד, ער האט געוואלט אריינשטעלן א ווארט, נאר מענדל האט אים נישט געלאזט און ווייטער גערעדט. אויב מיר וואלטן באמת אריינגעדרינגען אין תוך פון די מלחמה מיט אירע געשעענישן און נצחונות, האבן מיר געדארפט זוכן אן ענטפער אויף אלץ נישט אין די בלעטער און דעפעשן, נאר ערגעץ אנדערש וואו, אין זוהר הקדוש און אין אנדערע ספרים. ער איז מיטאַמאָל אַנטשוויגן געוואָרן, פֿאַרטראַכט זיך, און אין זײַן בליק האָט זיך אויסגעדריקט אַ מיסטישער געדאַנק. מיכאל איז געווען צערודערט פֿון די לעצטע ווערטער און נישט געוווּסט וואָס צו ענטפֿערן. ער האָט אַרויסגעכאַפּט פֿון טאַש די טאַבעק-פּושקע, געשווינד געעפֿנט זי, אַ נעם געטאָן אַ פֿילן שמעק טאַביק און האַסטיק אַרײַנגעצויגן עס אין נאָז. דאָס האָט אים אַ ביסל באַרויִקט און קלאָר געמאַכט די רעיונות. אפֿשר

ראסיא אווירע. אין די טעג פון ראמאנאוו אלעקסאנדער דעם צווייטן וועט דער טיגער, דער טערק, אריינפאלן אין נעץ פון שטארקן רוסלאנד. מיכאל האט איבערגע'חזר'ט ווי נאכאמאל נאכאמאל האט נייגעריג איבערגעפרעגט מענדל. מיכאל האט איבערגע'חזר'ט און מענדל האט ביי זיך פארשריבן דעם נוטריקון. א וויילע האבן ביידע מלמדים געשוויגן, מיכאל האט זיך שווער אויפגעהויבן פון ארט. וועסט קומען אין אוונט אויף דער אסיפה פון די חברה משכימי קום? האט ער געפרעגט. ווי דען? האט געענטפערט מענדל. מען וועט דארפן ארומרעדן דעם ענין וועגן אראפברענגען דעם שליח דרבנן, א חרפה מען זאל נישט קענען צונויפקלויבן אויף דעם א פאר רובל. פארשטייט זיך א חרפה, האט איינגעשטימט מיכאל, האט אויפגעזיפצט, א נויג געטון מיטן קאפ מענדלען און מיר, און איז ארויס פון שטוב. מענדל האט אים באגלייט מיטן בליק ביז די טיר, האט זיך האסטיג א קער געטון צום טיש און ארויסגערעדט אנטשלאסן כמעט פייערליך, נו, קינדערלעך, איצט דארף מען זיך ווי דער סדר איז נעמען פאר דעם ענין, אים איז נישט שווער צו פארשטיין, מען דארף זיך נאר דערין אריינלייגן,

שלום! האָט ער אױסגערופֿן ערשיטערט. נו, און גאָרנישט? און גאָרנישט! דער אַלטער האָט אַ װײַלע געקוקט אױף מיר מיט אַ דערשראָקענעם בליק, ביסלעכװײַז האָט ער זיך באַרויִקט, האָט זיך אָפּגעקערט און אַרױסגערעדט מיט אַ נידערגעשלאָגענעם קול, נו, װי געפֿעלט אײַך מײַן אשת-חיל? אַװעקגעגאַנגען אין קראָם און האָט מיר נישט איבערגעלאָזן אױף שמעק-טאַביק קײן געלט. איך גײ אַרום דעם גאַנצן פֿרימאָרגן, װי אַ געקױלעטער גאַנדז. איך האב אים אויסגעליען די צוויי קאפיקעס אויף שמעקטאביק, און דאס האט אים געמאכט פארגעסן אין דער גאנצער היסטארישער געשעעניש וואס האט אים אזוי אויפגערודערט. מיין באקאנטשאפט מיט מענדלען האט זיך מיטאמאל איבערגעריסן, ער האט אויפגעהערט אריינצוקומען צו מיר, און ביי צופעליקע באגעגענישן פלעגט ער מיך אויסמיידן. באלד בין איך אריבער אויף אן אנדער דירה, און אין עטליכע חדשים ארום